מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כ א עמוד א'. לאמיר אנהייבן דעם צווייטן פרק פון די מסכתא, פרק כל שעה. פאר מיר טון אנהייבן די גמרא, לאמיר אנהייבן מיט א קורצע הקדמה. מיר האבן געלערנט אין די גמרא שוין פריער א מחלוקת ביז ווען מעג א מענטש עסן חמץ ערב פסח. דאס הייסט אזוי, מדאורייתא איז קלאר, א מענטש קען עסן חמץ ביז סוף שעה ששית, עס איז ממש אנהייב פון די זיבעטע שעה, דעמאלטס דארף מען אנהייבן, פון דעמאלטס הייבט זיך אן די איסור צו האבן חמץ. איז געקומען חכמים האבן חכמים צוגעלייגט עקסטער צייטן וואס פאר דעם טאר מען שוין אויך נישט עסן קיין חמץ. איז רבי מאיר האט געהאלטן, וויפיל מען האט צוגעלייגט איז נאר געווען איין שעה, דאס הייסט די גאנצע זעקסטע שעה, די לעצטע שעה, דאס האט מען צוגעלייגט אז מדרבנן טאר מען נישט עסן קיין חמץ. אבער אוודאי פון אינדערפרי ביז און מיט די פיפטע שעה קען א מענטש עסן חמץ, ער קען הנאה האבן פון זיין חמץ, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, כאילו עס וואלט נישט געווען ערב פסח. רבי יהודה האט געזאגט ניין, אז מען דארף צולייגן צוויי שעה, און ממילא די פערדע שעה קענסטו טאקע נאך עסן חמץ, אבער די פיפטע שעה, יעצט איז די צייט וואס דו טארסט שוין נישט עסן קיין חמץ, אבער דו מעגסט נאך אלץ הנאה האבן פונעם חמץ, ס'הייסט תולין, ס'איז נישט קיין צייט וואס מען עסט, אבער ס'איז נאכנישט קיין צייט וואס מען פארברענט, נאר די פיפטע שעה מעגסט נאך אלץ הנאה האבן פון דיין חמץ. שפעטער די זעקסטע שעה, דעמאלס דארף מען אנהייבן צו פארברענען די חמץ. האבן מיר געהאט אויך שיטת רבן גמליאל, וואס ער געהאלטן נאך א שטיקל א פשרה, זאגט ער אזוי, די פערדע שעה בין איך מסכים טאקע מען מעג עסן חמץ, פיפטע שעה זאג איך נישט אינגאנצן אזוי ווי רבי יהודה אז מען טאר אינגאנצן נישט עסן חמץ, נאר ס'ווענדט זיך וואס פאר חמץ מען רעדט, אויב רעדט מען פון תרומה, וויבאלד איך וויל נישט גיין פארברענען תרומה סתם, גיין מאבד זיין תרומה פאר גארנישט. ממילא כאטש תרומה דאס מעג איך עסן נאך א גאנצע שעה, מעג איך עסן די פיפטע שעה אויכעט, נארמאלע חולין, דאס טאקע הייבט זיך אן די איסור פון די פיפטע שעה, ס'הייסט לגבי חולין האלט איך אזוי ווי רבי יהודה, לגבי קדשים, לגבי תרומה האלט איך אזוי ווי רבי מאיר און די גאנצע פיפטע שעה מעג איך אויך נאך עסן חמץ וואס איז תרומה. זעקסטע שעה, יעצט הייבט מען אן צו פארברענען, דאס איז געווען די דריי שיטות וואס מען האט געהאט לגבי דעם איסור פון חמץ. איז לאמיר אנהייבן די משנה, כל שעה שמותר לאכול, ווילאנג ס'איז נאך מותר פארן מענטש צו עסן זיין חמץ, דעמאלס די הלכה איז מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, קען ער נאך אלץ הנאה האבן פון זיין חמץ, און קען עס געבן צו עסן פאר זיינע בהמות, זיין חיות, זיין עופות, מעג ער נאך אלץ זיי געבן צום עסן, ומוכר לנכרי, און ער קען עס פארקויפן צו א גוי, ומותר בהנאתו, און ער מעג האבן הנאה דערפון. עבר זמנו, איינמאל די צייט איז אריבערגעגאנגען, איז די הלכה איז אסור בהנאתו, ער מעג שוין נישט האבן קיין הנאה, ולא יסיק בו תנור וכירים, און ער קען נישט גיין אנצינדן זיין תנור וכירים, ער דארף דאך האבן קוילען, אנשטאט צו גיין נוצן האלץ נעמט ער זיין חמץ און דאס לייגט ער אריין דעם אויוון אויפצואווארמען, דא זאגט די משנה דאס קען איך נישט טון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אין ביעור חמץ אלא שריפה, רבי יהודה זאגט אז ביעור חמץ מאכט מען נאר בשריפה, ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג צו גיין מבער זיין חמץ נאר מיטן פארברענען אריין אין פייער אריין, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים, עס מוז נישט זיין דווקא מיט פייער, ס'איז דא אנדערע וועגן אויכעט, קען עס מאכן מפרר וזורה לרוח, קען עס אריין ווארפן אין די לופטן, עס הייסט פשוט אריין ווארפן אז עס זאל ווערן נתפזר אזוי אז עס וועט ווערן אינגאנצן אוועק געווארפן, או מטיל לים ווארפט עס אריין אין וואסער, דאס הייסט עס זאגט ווי לאנג דו קענסט נישט צו קומען דערצו מוז נישט זיין די וועג וואס איך בין מבער מיין חמץ מוז דווקא זיין דורך פייער. איז בעצם די משנה דא גענומען גאנץ אפאר פעלער, גאנץ אסאך הלכות, און פשוט אלעס צוזאמגעלייגט, איז יעצט די גמרא גייט אויסארבעטן יעדע זאך שריט ביי שריט אדורכגיין די משנה, און זעהן וואס איז פשט אין די משנה, איז לאמיר נעמען די גמרא, זאגט די גמרא, כל שעה שמותר לאכול מאכיל, די ערשטע דין איז געווען, אז כל שעה שמותר לאכול, ווילאנג דו מעגסט נאך עסן, מאכיל, קענסטו עס געבן פאר דיינע בהמות, חיות ועופות. איז די גמרא מדייק, לכאורה הא כל שעה שאינו מותר לאכול, די מינוט וואס איך מעג שוין נישט עסן אינו מאכיל, קען איך מדייק זיין, ווי לאנג דו מעגסט עסן, מעגסטו האבן הנאה, קענסט עס געבן פאר דיינע בהמה חיה ועוף, אבער די מינוט וואס דו אליינס מעגסט שוין נישט עסן, אויב אזוי קומט דאך אויס, דעמאלטס מעגסטו נישט הנאה האבן, מעגסטו אויך נישט געבן פאר דיין חיה בהמה ועוף. אויב אזוי לכאורה, לימא מתניתין דלא כרבי יהודה, לכאורה קומט דאך אויס, אז אונזער משנה איז נישט שיטת רבי יהודה, פארוואס דאי רבי יהודה, הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל. אזוי האבן מיר שוין אויסגעשמועסט פריער, רבי יהודה האט דאך געהאלטן אז חמץ מעג איך עסן ביזן מיט די פערדע שעה, דעמאלטס קומט די פיפטע שעה, מעג איך פערזענליך נישט עסן, אבער תולין איך מעג נאך אלץ הנאה האבן, ס'הייסט איך מעג עס יא געבן פאר מיינע בהמה חיה ועוף. אויב אזוי קומט דאך אויס לפי רבי יהודה איז דא א שעה וואס דאס איז די פיפטע שעה וואס דעמאלטס איך אלס מענטש איך טאר עס נישט עסן, אבער הנאה האבן, געבן פאר מיינע חיה בהמה ועוף, מעג איך יא. אויב אזוי קומט דאך אויס ווען אונזערע משנה לייגט צוזאמען דעם עסן פון מיך אליינס מיטן הנאה האבן מיטן מאכיל זיין פאר די בהמות גייען צוזאמען, מוז זיין דאס איז שלא כרבי יהודה, ווייל לפי רבי יהודה איז דא א צייט די פיפטע שעה וואס די מענטש מעג נישט עסן, אבער בהמה חיה מעג יא עסן, און ממילא וויל די גמרא זאגן לכאורה אונזער משנה גייט נישט כרבי יהודה. דתנן, אונז האבן געלערנט רב מאיר אומר אוכלין כל חמש, אז די גמרא גייט יעצט ברענגן ווי זעה איך די מחלוקת צווישן רב מאיר מיט רבי יהודה, זאגט די גמרא אזוי, דתנן רב מאיר אומר אוכלין כל חמש, אז וואס א מענטש קען עסן די גאנצע פיפטע שעה, ושורפין בתחילת שש, און פארברענען מאכט מען בתחילת שש, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אוכלין כל ארבע, ותולין כל חמש, ושורפין בתחילת שש. אויב אזוי קומט אויס אז אונזער משנה קען נישט גייען כפי רבי יהודה, ווייל לפי רבי יהודה איז דא א צייט וואס איך אליינס מעג עס נישט עסן, אבער מאכיל זיין מעג איך יא, און ממילא וויל די גמרא זאגן, ואלא מאי ר' מאיר, נאר וואס מוז זיין אז אונזער משנה איז ר' מאיר, ר' מאיר האלט דאך טאקע אז איך מעג עסן חמץ ביז מיט די פיפטע שעה, פשט איז ביז דעמאלטס מעג איך עס עסן אויכעט, ממילא שטימט זייער גוט די משנה, די משנה זאגט איך מעג עס עסן, חוץ דעם וואס איך מעג עס עסן מעג איך עס אויך מאכיל זיין צו בהמה וחיה ועוף, און ממילא מוז איך זאגן לכאורה אונזער משנה איז שיטת ר' מאיר. אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה, האי כל שעה שמותר לאכול מאכיל, די משנה די לשון פון די משנה איז כל שעה שמותר לאכול מאכיל קען איך עס עסן, קען איך עס געבן צו עסן פאר אנדערע, לכאורה כל שעה שאוכל מיבעי ליה, וואס איז די ווארט שמותר לאכול? שמותר פשט איז נישט איך, עפעס אנדערש איז מותר און דעמאלטס איז די צייט פון מאכיל. טאמער גיי איך לפי שיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז איך אליינס מעג עס עסן, און דאס איז אויך די צייט וואס איך מעג עס מאכיל זיין, אויב אזוי וואס די ווארט מותר, וואלט פשוט געדארפט שטיין כל שעה שאוכל, מאכיל, די צייט וואס איך עס, קען איך עס אויך געבן צו עסן פאר אנדערע, ממילא וואס די לאט, די לשון מותר איז פשט איז עפעס דא, פאר מיך איז אסור, נאר אויף א צווייטן, דאס איז יא בסדר. ממילא זאגט די גמרא אמר רבה בר עולא מתניתין רבן גמליאל היא אונזער משנה איז נישט רבי מאיר אזוי האבן געזאגט רבי יהודה קען עס אוודאי נישט זיין האסטו געוואלט זאגן ס'איז רבי מאיר זאג איך ניין רבי מאיר איז עס אויך נישט ווייל לפי רבי מאיר די ווארט מותר פאסט נישט אריין נאר וואס אונזער משנה איז רבן גמליאל דתנן רבן גמליאל אומר רבן גמליאל זאגט חולין נאכלין כל ארבע חולין קען א מענטש עסן די גאנצע פערדע שעה תרומה כל חמש תרומה מעג איך עסן כל חמש דאס הייסט. חולין מעג איך עסן ביז מיט די פערדע שעה, ווען ס'קומט צו תרומה דאס האב איך נאך איין שעה מער, און איך מעג עס עסן ביז מיט די פיפטע שעה אויכעט, ושורפין בתחילת שש, און פארברענען דארף איך עס לכולי עלמא בתחילת שש. ממילא אויב אזוי שטימט זייער גוט די משנה, והכי קאמר און אזוי זאגט אונזער משנה, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, כל שעה שמותר לאכול, ווער מותר? נישט איך, ס'דא א צווייטן, ווער איז דער צווייטער? דער כהן, ער מעג עסן תרומה, ווייל אויף תרומה האב איך דאך א עקסטער שעה, דעמאלס די צייט, די לעצטע שעה, ישראל מאכיל חולין לבהמה לחיה ולעופות, אין יענע צייט וואס איך אליינס בעצם שוין אסור, נאר ס'איז מותר לאכול אויף א צווייטן ווער דאס, דער כהן אז ער מעג עסן זיין תרומה אויף יענע צייט, דאס איז די צייט וואס נאכאלץ מותר וואס דו מעגסט גיין און געבן דיין חמץ לבהמה חיה ועופות. ממילא זאג איך אונזער משנה, ווען די משנה זאגט כל שעה, איז עס נישט שיטת רבי מאיר, איז דאס נישט שיטת רבי יהודה, נאר וואס דאס שיטת רבן גמליאל, וואס ער געהאלטן די פערדע שעה, דעמאלס מעג איך עסן מיין חמץ אבער סוף פערדע שעה דארט ענדיגט זיך עס, די כהן ער קען צולייגן נאך איין שעה און ער מעג עסן די פיפטע שעה מעג ער יא עסן זיין תרומה, ווייל איך וויל נישט גיין מאבד זיין זיין תרומה. יעצט די יענע פיפטע שעה, דאס איז די צייט וואס די ישראל, הגם ער אליינס מעג נישט עסן, נאך אלץ האט ער א היתר און מעג עס געבן לחיה ולעופות. אבער די זעקסטע שעה איז שוין לכולי עלמא, דעמאלס איז די צייט צו גיין פארברענען דעם חמץ. איז זאגט די גמרא, למה לי למיתנא בהמה למה לי למיתנא חיה, לכאורה דארף מען פארשטיין די לשון די משנה. די משנה שטייט אז וואס? מאכיל לבהמה חיה ועופות, דריי פארשידענע זאכן וואס די משנה זאגט אונז. וויל די גמרא פארשטיין ערשטנס וואס איז בהמה מיט חיה, וואס דארפסטו מיר ברענגען ביידע, זאג מיר נאר איינס. זאגט די גמרא צריכא ניין, איך דארף האבן ביידע. דאי תנא בהמה, אויב וואלט נאר געשטאנען אויף בהמה, דאי משיירא חזי לה, פארוואס ווייל די בהמה אז זי גייט איבערלאזן וואס זי גייט, זי גייט עס נישט אוועק שלעפן אין עפעס א עק, זי גייט עס נישט באהאלטן, און ממילא אז די ברענגסט צו דיין קי, האסט דארטן א פאר קי וואס די האסט געגעבן חמץ עסט עס זען דארטן, ממילא עסט עס אוועק נעמען. האב איך נישט אזוי מורא דו עסט עובר זיין בל יראה בל ימצא, און ממילא זאג איך דווקא א קי, דווקא א בהמה, פאר זיי פארשטיי איך פארוואס דו מעגסט געבן דיין חמץ, אבל חיה, אבער ביי א חיה דאי משיירא קמצנעא לה, אבער ביי א חיה, אויב דאס פארשטייט זיך מ'רעדט פון א חיה ווי א קאץ, א חולדה, א זאך וואס בעצם דרייעט זיך ביי דיך, דעמאלס, דאי משיירא קמצנעא לה, אז אויב זי גייט עס עסן, טא אויב זי גייט איבערלאזן, דעמאלס עט זי עס באהאלטן. אויב אזוי, אימא לא וואלט איך געמיינט צו זאגן, היות דו גייסט דאך עובר זיין בל יראה בל ימצא, און דער ראש לייגט שוין צו, אוודאי מוז מען דא רעדן אז דער מענטש שטייט דארטן מיט זיין חיה, און ער געט עס צו עסן און ער בלייבט דארטן. נאר וואס איך האב מורא, אפשר, היות, אפשר עסט א מינוט אוועקקוקן, און שפעטער עסט נישט כאפן, זי עט אוועקלויפן, און דעמאלטס עט זי עס באהאלטן, וואלט איך געמיינט זאגן אז וואס ניין, אז דו טארסט נישט געבן ווייל אפשר עסט אוועקקוקן פאר א מינוט, און דו עסט נישט כאפן אז זי האט אוועקגעשלעפט א שטיקל חמץ, אויף דעם זאג איך ניין. חיה זי דעם דעם מעגסטו אויך געבן, נישט נאר א בהמה וואס דאס עסט אוודאי זען, נאר אפילו א חיה, אפילו איך דארף נישט מורא האבן די וועסט אוועקקוקן פאר א סעקונד עסט נישט כאפן אז זי האט אוועקגעשלעפט אביסל חמץ. יעצט זאגט די גמרא אויב אזוי זאג מיר נאר די חיה, זאגט די גמרא ניין, ואי תנא חיה אויב וואלט נאר געשטאנען חיה משום דאי משיירא מיהת מצנעא דעמאלס למעשה זי האט א מעלה אפילו די עסט אוועקקוקן פאר א סעקונד און זי גייט עס באהאלטן למעשה עסט עס נישט קענען זען זי עט זיך גיין באהאלטן און ממילא עסט נישט עובר זיין אויף בל יראה, און ממילא בל ימצא עסט עס טרעפן עסט האבן א פראבלעם, אבער בל יראה עסט נישט עובר זיין, און ממילא וואלט געווען א צד צו זאגן חיה, דארטן זאג איך ווייסט וואס, דארט נישט קיין שום פראבלעם, דו מעגסט זיי געבן צו עסן, ערשט כ'האב נישט מורא עסט אוועקקוקן, אפילו יא, עסט נישט עובר זיין אויף בל יראה. אבל בהמה, אבער לגבי בהמה, זימנין דמשיירא ולא מסיק אדעתיה, אבער אפשר ביי א בהמה, דו ווייסט דאך זי גייט נישט באהאלטן, עסטו פשוט ברענגען אין שטאל עסטו אראפלייגן דיין חמץ, עסט אינגאנצן פארגעסן דערפון, און שפעטער קומט אויס דו עסט עובר זיין בל יראה בל ימצא האסטו פארגעסן די חמץ ביי דיך אין שטאל. אויב אזוי וואלט ערשט געווען א צד צו זאגן אז וואס גיי נישט, געב נישט פאר דיין בהמה, און ממילא זאג איך אז וואס, וויבאלד כ'האב נישט מורא וקאי עליה בל יראה בל ימצא, אימא לא וואלט איך געמיינט אפשר לגבי די בהמה גיי נישט געבן דארטן, ווייל איך האב מורא דו עסט עובר זיין בל יראה ווייל דו האסט פארגעסן פשוט פון דעם חמץ, וועגן דעם צריכא דארף איך האבן סיי בהמה און סיי חיה. איי וואס מיט עופות? עופות למה לי, זאגט די גמרא, איידי דתני בהמה וחיה, תני נמי עופות, עופות האבן פשוט צוגעלייגט, אז מען רעדט שוין פון בהמה, מען רעדט שוין פון חיה, וואס ביידע פאר זיך אליינס געבן ארויס א חידוש, וואס איינס אן דעם צווייטן וואלט איך נישט געקענט וויסן איינס אן דעם צווייטן, און ממילא תני עופות, האב שוין צוגעלייגט עופות, צו זאגן אז ווייסט וואס ביי עופות זיי קען איך אויכעט געבן דעם חמץ. זאגט די משנה ווייטער, געשטאנען די משנה ומוכר לנכרי, אז די צייט וואס דו מעגסט נאך האבן הנאה, מעג איך גיין צום גוי און איך מעג אים איבערגעגעבן מיין חמץ, איך מעג עס פארקויפן צום גוי. פרעגט די גמרא לכאורה פשיטא, דאס איז דאך אויך פשוט, וואס הייסט, אז איך מעג הנאה האבן, פארוואס זאל איך עס נישט קענען גיין פארקויפן פאר'ן גוי? זאגט די גמרא ניין, ס'איז גארנישט אזוי פשוט, פארוואס? לאפוקי מהאי תנא דתניא, ווייל אונז האבן געהאט אזעלכע וואס האבן געהאלטן אנדערשט, אז וואס בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח, זאגט בית שמאי אז היות דיין חמץ גייט זיין ביים גוי, זאג איך אז וואס ווען דו גייסט אים פארקויפן מוזטו מאכן זיכער טאמער ס'איז שלושים יום פאר פסח וואס דעמאלס שואלין ודורשין הייבן זיך שוין אן צו הלכות פסח, דעמאלס מוזטו מאכן זיכער די חמץ וואס דו פארקויפסט פארן גוי אז ביז פסח קומט אריין מעג עס שוין מער נישט זיין ביי אים, עס מוז זיין אויפגעגעסן. ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן כל שעה שמותר לאכול מותר למכור. און ממילא זעסטו דאך דא אז וואס? בעצם איז דא א שיטה, וואס שיטת בית שמאי איז, אז בעצם איך מעג נישט נעמען מיין חמץ, און איך מעג די גוי טאר עס נישט האבן. און מילא וואלט אפשר געווען א צד צו זאגן אז קענסט נישט גיין פארקויפן דיין חמץ צום גוי, מען שטייט דאך ממש ערב פסח, אויב אזוי אפשר עט ער עס נישט עסן פאר פסח, און לפי בית שמאי טאר איך דאך נישט פארקויפן פאר'ן גוי זיין חמץ, קא משמע לן ניין, ומוכר לנכרי, קענסט עס געבן פאר'ן גוי, איי עט ער עס האבן פאר פסח, שטערט מיר נישט, ווילאנג ס'איז פארקויפט, ווילאנג ס'איז יענעמ'ס האט'ס גארנישט מיט מיר. די גמרא ענדיגט מיט רבי יהודה בן בתירא אומר, בעצם האלט ער אזוי ווי בית הלל, אז וואס איך קען עס געבן פאר'ן גוי, און טאקע אפילו עס איז ערב פסח מעג איך עס יא געבן פארן גוי, ס'שטערט נישט נארמאל אז ער האט עס ביי זיך אינדערהיים, אבער זאג כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלושים יום קודם לפסח, אבער כותח ווי דאס איז געווען עפעס אזא געבעק מען האט אריינגעלייגט זאכן דאס הייסט תוספות זאגט אז דו רעדסט פון א זאך וואס מען האט קלאר געוואוסט אה דאס קומט פון יענעם איד דאס איז געווען עפעס א ספעציעליטי עפעס א מורא'דיגע מאכל וואס יענער האט געמאכט און ממילא אז דער גוי וועט עס האבן ביי זיך און ס'איז א זאך וואס מען עסט שטאטליך אויב אזוי, די איד וועט זאגן, אה, מסתמא דער גוי וועט אויף פסח עסן די כותח, די כותח קומט דאך פון די איד, ס'דאך א באקאנטע כותח, און יענער טוט עס עסן, וועט מען חושד זיין, אה, די איד איז געגאנגען פארקויפן אויף פסח זיין כותח, און ממילא לייגט רבי יהודה בן בתירא צו, ביי כותח דארטן איז אנדערש, היות הדבר ניכר, ס'איז א זאך וואס מ'עסט זייער שטאטליך, און ממילא אויף דעם טאקע געזאגט געווארן אז מ'זאל עס נישט גיין פארקויפן פאר'ן גוי, אבער ממילא זאגט די גמרא, היות ס'איז דא א שיטה וואס האלט, זעסט דאך אז מ'טאר נישט גיין פארקויפן צום גוי ווייל ער וועט עס האלטן ביי זיך, אויב אזוי וואלט געווען א צד צו זאגן אז וואס? אז איך מעג נישט גיין פארקויפן פאר'ן גוי אפילו בעצם איך מעג האבן הנאה, קא משמע לן זאגט די משנה ניין אז וואס? מעגסט עס יא גיין, מעגסט האבן הנאה, מעגסט גיין, קענסט עס פארקויפן צום גוי. אויראיסא.